א גוטן ערב שבת קודש פרשת בוא. א גוטן פורים יעדער. א גוטן פורים און א גוטן פסח. עניוועי, איך גיי דא אין די גאס, טרעף מיך א מענטש וואס איך קען אים שוין יארן יארן, איך קען אים פון ברסלב גראדע ווען כ'האב געמאכט די מקווה, זיין טאטע איז איינער פון די חשוב'ע משפיעים פון ברסלב, און ער זאגט מיר דו ווייסט, אונז ברסלב'ער זעמער אביסל ברוגז אויף דיר ווייל דו האסט איינגעזעצט בורנשטיין. גארנישט האט מען יענער חזר געטאטשט קינדער. זעמער זייער ברוגז. זאג איך אים איך האב אים גראדע נישט איינגעזעצט, יא אבער ס'איז דיין טיטשינג, ס'תולין הקללה במקולקל, איך בין שוין דער מקולקל, עניוועי איט דאזענט מעיק עני דיפרענס. זאגט ער, די וואך איז געשען א מעשה אין ירושלים וואס אונז זעמער אלע מיט דיר, צוזאמען טשענדזש מיר דעם גאנצן סיסטעם, פרעג איך וואס איז געשען, זאגט ער אויף א היימישע באס פארן א מיידל, ס'הייסט דריי מיידלעך, יונגע מיידלעך זענען געפארן, זעט אויס אינדערהיים גיין פון סקול צו ווי, ס'נישט געפארן א לאנג דיסטענס, און זענען געזעסן אינאיינעם אין די בעק, האט זיך א ספרדישער חזר צוגעזעצט, און האט ארויסגענומען זיין שוואנץ, און ער האט גענומען די מיידלעך, איין מיידל'ס הענט ער האט עס ארויפגעלייגט אויף זיין פופיק, און די באס האט זיך פיין געשאקלט, און ס'איז געווען נעבעך ביטער. יעצט, זי האט זיך געוואלט ארויסרייסן, נאר דער חזר האט זי נישט געלאזט אז זי זאל אנטלויפן. בקיצור, ווען די דריי מיידלעך זענען אהיימגעקומען, און זיי האבן פארציילט פאר זייערע עלטערן, איין טאטע האט עס מיר אליין פארציילט, א טאטע פון די מיידל, זי האט געזען עפעס א קעצעלע מיט האר. פארשטייסט? זי האט געדארפט וויסן אז דאס איז א פופיק, ווייל יעצט ווייסט זי. זאגט זי, זי איז אונטער אזא טראמע, אז זיי ווייסן אלע אז איך האלט מען דארף גיין גראד פאר העלפ, און זיי זענען געלאפן גראד אין האספיטעל. נאר ס'איז דא א גרויסע פראבלעם, די באסעס האבן דא נישט קיין ווידיאוס, נישט אלע על כל פנים, און זי ווייסט נישט ווער יענער איז. פון דעם וואס די קינדער וואס זענען אלט, כ'ווייס, אכט אדער ניין יאר משל'ן אויס וויאזוי ער האט אויסגעזען, איז שווער אויפצופיקן א מענטש פון ירושלים, ווייל די זענען אלע זעען דאך אויס די זעלבע. ס'איז געווען א גוטע דזשאוק. ס'דא די פרויען וואס זיי גייען אינגאנצן צוגעדעקט, און זי האט פארלוירן איר זון אין א גרויסע שאפינג סענטער. פרעגט דארטן די פרוי וואס זי געבט זיך אפ מיט דעם קינד, וויאזוי האט דיין מאמע אויסגעזען? זאגט זי, איך ווייס נישט. צען מינוט שפעטער האט מען געטראפן דאס קינד מיט די מאמע, און איז דא א פיקטשער, די מאמע גייט מיט די שווארצע זאך צוגעדעקט אין קאפ, זי ווייסט נישט ווי איר מאמע זעט אויס, קען נישט וויסן וויאזוי א ירושלימ'ער איד זעט אויס, עניוועי, איז בקיצור זענען זיי געגאנגען, זיי האבן מיך אנגערופן, זיי האבן געפרעגט ווי איך בין, זאג איך אים איך זאג נישט ווי איך בין ווייל כ'האב מורא אז דו זאלסט מיך הרג'ענען, האבן זיי מיר פארציילט די מעשה, זאג איך הער אויס, דו ביסט א טאטע, ביסט ריספאנסיבל. אין פעקט ס'איז דא דריי טאטעס, עטס זאלטס גיין צו די פאליס, שוין! און זענען אלע דריי געגאנגען, און איין טאטע, דער וואס האט עס מיר פארציילט, זאגט מיר, זאלסט וויסן מיין קינד איז אזוי טראמעטייזד, ער האט געזאגט, מאמי עפעס א קאץ האט זיך געהאט מיט האר דארטן, קינדער ווערן טראמעטייזד, דיס איז עז אגלי עז איט קען בי טו טאטש יור פרייוועט פארטס מיט א טשיילד, עניוועי, זאגט ער מיר איך וויל אייך עפעס זאגן, ביז יעצט האב איך געהאלטן, ער איז גראדע. כ'וויל נישט זאגן וואסערע אינגערמאן ער איז ווייל נישט האט מען איינע פון די גרויסע חסידות'ער זאגט געווען אונז האט מען געזאגט דו ביסט דער גרעסטער שייגעץ אין שטאט אבער זאגט ער עס זעהט אויס איר זענט נישט דער גרעסטער ס'איז דא א גרעסערע שייגעץ פון אייך. דער יונגערמאן וואס האט זיך אראפגעזעצט און ארויסגענומען זיין פיפיק אין פראנט פון דריי מיידלעך און געהייסן זיי זאלן זיך שפילן דערמיט איז ממש א שרעק יעצט הייבט אן דער עולם זיך אויפצואוועקן אונז לעב מיר אין א דזשאנגל. אינגערמאן האט גארנישט געהאט צו טון מיט די קינדער, ער איז געפארן סתם מיט א באס. און אז מ'קען נעמען דריי אינעסענט סוויט טשילדרען וואס זענען אפילו נישט קיין צען יאר אלט און מ'קען זיי אזוי פוגע זיין. זאלט איר וויסן מוז מען לערנען אפן א כרטיס פתוח וואט איז רילי גאוינג אן, און במילא ווען מ'וועט אויסלערנען די קינדער, איז אין אזא צייט וואלטן זיי נישט געמיינט ס'איז עפעס א קאץ. פארוואס זאל א קינד נישט וויסן אז דאס איז א פיפיק, דאס איז א פרייוועט פארט, און קיינער טאר דאס דיר נישט ארויסשלעפן און עקספאוזן זיך, און ווען דאס קינדער האבן דאס געזען, ס'איז געווען דריי קינדער אינאיינעם, האט יעדער געדארפט אנהייבן צו שרייען, חזיר, מנוול, לערנט זיי אויס! און נאך א זאך, ווען עטס געבט זיי מיין חינוך, ווען זיי כאפן אן די צוויי באלס, וואלטן זיי זיך געדארפט צוקוועטשן, אז יענער זאל בלייבן קריפלד פאר לייף, מ'זאל רופן אן אמבולאנס אים אוועקצוטראגן. יו העוו טו טיעטש דיס טשילדרען פייט פאר יור רייטס, יור נאט גאנע געט עני פלעיס אנלעס יור גאנע פייט פאר יור רייטס, סאיז מוראדיג רבותי מיר לעבן מיר אין א דזשאנגל, מיר האבן דריי אינעסענט סוויט הארט טשילדרען וואס זיי גייען נעבעך אין סקול זיי קומען אהיים מיט דעם באס, קיין השגחה איז נישט דא אויף דעם באס, און א חזיר קען זיך אריין נעמען די קינדער זיך זעצן לעבן זיי און ארויס נעמען זיין פיפיק און זיך שפילן און נעמען די קינדס הענט און זאגן נאך. כאפ אן שלעפ און טו. ארייט, עטס וועטס נאכאמאל אלע זעהן אז איך בין גערעכט געווען. נאו יו נאו סאמטינג? דערווייל פאלן אזויפיל קרבנות. דאס קינד איז טראמאטייזט. דער טאטע זאגט מיר ער ווייסט נישט וואס צו טון, זאג איך אים גיי שוין צום האספיטל, זאגט ער איך בין שוין געגאנגען, איך האלט שוין נאכדעם. די טשיילד איז סטיל טראמאטייזט. קאק מיר, סאק מיר, יאק מיר, באק מיר, שלאגטס ענק ווייטער מיט נחום ראזענבערג. איך ווייס וואס ענקער כוונה איז געווען, ענקער כוונה איז געווען אז די מלמדים זאלן קענען ווייטער אנהאלטן און האבן א גוד טיים. איי נאו וואט יו וואנטעד, יו פיפל אר קרעיזי. ווילסט האבן א גוד טיים, קויף א ווילידזש וואויס און גיי כאפ וויפיל זונות דו ווילסט, באט דו נאט טאטש טשילדרען. דזשאסט ביקאוז דעי אר אינעסענט דאזענט מיען יו קען דיסטרוי דעם. שעים אן יו. אזאלעכע שקצים געווען. עניוועי, נאכדעם טרעף איך דא נאך עפעס איינעם, כ'האב נישט געוויסט, כ'האב ארויפגעשטעלט א גאנצן דאס וועגן מענדל וויזשניצער, די וויזשניצער רבי, און כ'האב נישט געוויסט ארומגעגאנגען אין גאנץ ירושלים ווי האט קעיקס, איי דידנט קנאו, יעדער באגריסט מיר, ס'איז אמת, מ'קישט נישט אזוי קיין קינדער, קודם כל דו חזיר דו קענסט דאך האבן דזשערמס, איך בין נישט זיכער אז דו ביסט אפגעהיטענער מענטש, קען זיין דו מאכסט מציצה בפה פאר בחורים און נאכדעם האסטו דזשערמס. ר' משה'לעס מענדל, ער איז געווען א חזיר אלס בחור, ר' משה'לע האט אים אוועק געשיקט, ער האט געשריבן א בריוו פארן סקווערע זי"ע, געב אכטונג ער זאל זיך פירן בקדושה וטהרה, זע נאו פראבלעם. שטייט מה ה' אלקיך שואל מעמך כי אם ליראה, פרעגט די גמרא אטו יראה מילתא זוטרתא היא, זאגט די גמרא אין לגבי משה, טייטש די וועלט לגבי משה איז טאמער מ'שטייט לעבן אזא גרויסן צדיק ווי משה איז יראה נישט קיין גרויסע. שווערע פראבלעם. אין סקווער קדושה דאך די די חשובסטע זאך מען האט נישט געטארט רעדן, מען האט געמעגט טון וואס מען האט געוואלט, הערשי ברייער האט געהאט לייסענס פון רבי'ן, ער קען זינדיגן מיט וועם ער וויל, און שוין. סאו דאן מען האט אים געשיקט אויפן ריכטיגן פלאץ אויף סקווער. יעצט איך שטיי דא און כ'ווארט אויפן טורטי ניין באס, קומט צו עפעס איינער, איך ווייס אויכעט ווי ער געהערט צו וועלכן חסידות, אזוי ווי מ'זעהט אויף די שפראך און אויפן אויסקוק זאגט ער ר' נחום, ווינדער מיך צי איר זענט דאס? זאג איך אים יא. זאגט ער איך זאג אייך די אמת, איך האב געוואוינט דא מאה שערים ווען איך בין געווען א בחור, זאגט ער יעדער חזיר האט נאר אריינגעשטופט אין מיין מחילה, יעדער קען שוין מיין מחילה, זאגט ער דו ווייסט וואס מען האט דא געטוהן רשעות פאר מענטשן, זאגט ער איך געב אייך קרעדיט, מען גייט היינט לאזט מען נישט אריין ס'דא צוויי משגיחים, מען לאזט נישט אריין מיט א בעדינג סוט, איך געב אייך מורא'דיג מורא'דיג אסאך קרעדיט פאר אייער ארבעט, ווי קומט א איד פון אמעריקע צו קענען פירן דא ירושלים ביי די נאז? סאו איך האב אזא מורא געהאט איך זאל גיין צו די פאליס און מען גייט איינזעצן אפאר חברה פארשטייסט, פאר דעם האט יעדער מורא, זאגט רבי איך געב אייך מורא'דיג קרעדיט, איר ווייסט נישט אז איר ראטעוועט טויזנטער און טויזנטער קינדער, און הערשט בין איך נאכנישט צופרידן, כ'האלט ס'דארף נאך תיקונים באט ליסן דיס איז וואט איט איז, מען זאגט אויף ענגליש איט איז וואט איט איז, עניוועי ס'הייבט שוין אן אביסל ארויסצושפראצן. נוח האט געוואלט וויסן צו ס'האט זיך שוין אראפגעשטילט דאס וואסער פון די ערד, האט ער ארויסגעשיקט די פייגעלעך, און די פייגעלעך, צוריקגעקומען האט ער געוואוסט אז ס'איז נאך דא וואסער, נאכאמאל האט ער ארויסגעשיקט זיי מער נישט צוריקגעקומען, האט ער געוואוסט ס'איז שוין נישט דא, די פייגעלעך זענען די משכב זכרים, זיי הייסן פייגעלעך, נוח האט געוואלט וויסן איז דער מבול האט זיי אויכעט אומגעברענגט. האט ער געזען אז לא ימצא היונה מנוח לכף רגלה. ניין אז דער אייבישטער האט זיי אומגעברענגט. נאר היינט איז צוריק געקומען נייע, קמא קמא אזלא והנח ליננינו. עניוועי, ברוך השם פאר דעם. ס'איז דא דא איינער א גרויסער שייגעץ א מניוול וואס ער הייסט בורנשטיין ער איז געווען פון דעם דעם זון פון ר' משה בורנשטיין פון די עלטסטע זקני ברסלב ער האט געוואוינט אין בית מדרש האט ער געוואוינט געווען זייער א וואוילער איד. האט ער א זון וואס דער זון איז געווען א מלמד און געפאטשקעט זיך נישט געקענט האלטן די הענט ביי זיך, קען זיין ער האט יא געקענט האלטן, קען זיין וועגן דעם האט ער נישט געהאלטן די הענט ביי זיך ווייל ער האט געוואוסט רבי נחמן גייט אים עניוועי ארויסשלעפן פון גיהנום, נו וואס דארף ער זיך נאך דעמאלטס פלאגן אויף די וועלט, איך האב דאך יש לנו רבי רבי כזה, קיצור, און ער איז אפגעזעסן זיינע אכט יאר ברוך השם. און ער איז ארויסגעקומען, האט מען געמאכט דא אזא אויפנאם פאר אים, רבותי, יו וואד נאט בעליוו וואס מען האט דא געמאכט, א חתונה איז נישט אזוי שיין ווי יענץ איז געווען, דאס אז זיי טוען וויי פאר אנדערע, דעי דאונט קעיר, ווען נישט וואלט ער דאך נישט געטאטשט א פרעמד קינד, איז במילא האט ער דאך ווען נישט געטאטשט יענעם, איז אז ער איז געגאנגען טאטשן פארט ער זיך אויס. האט מען אים אריינגעיאטשקעט אין די תפיסה. יעצט איך וויל ענק זאגן, כ'האב פאריגע וואך געזאגט א שיינעם שיעור וועגן צניעות בין איש לאשתו, אז ס'דא זייער אסאך מענטשן וואס זיי ענדיגן מיטן ווייב און זיי לויפן שוין אוועק, איר ווייסט ס'האט מיך אפגעקאלט פרויען, עטס וועטס נישט גלייבן, יו וואודענט בעליוו וואטס העפענינג, זאגט מיר א פרוי, דו ווייסט מיין מאן זינדיגט אין מקווה, היינט שוין נישט אזוי ווייט ווייל היינט איז דאך שוין דא א קאנטראלע, אבער איך בין שפעטער נאך פינף. זעקס יאר וואוינען מיט אים בין איך געוואויר געווארן אז ער איז א מקווה שוואין, א מקווה חזיר, ווען ער איז געקומען צו מיר איז ער געקומען ממש לשם שמים, ס'ווערט געברענגט פארוואס איז דא אמאל א מענטש איז א רשע און ער האט קינדער צדיקים, ווייל ער גייט שוין לשם שמים, ווייל ער האט שוין אפגעזינדיגט מיט יעדן, און דאס איז א מורא'דיגע פראבלעם, האב איך מסביר געווען פאר די פרויען מען קען גארנישט טון צו דעם, פרעגן זיי פארוואס נישט, האב איך זיי געזאגט זייער פשוט פארוואס נישט, ווייל עטס האטס א פראבלעם אז עטס כאפטס נישט. אז עטס דארפטס זעהן צו צופרידן שטעלן די מאן אויך, און ממילא אז עטס טוטס דאס נישט, איז אוודאי גייט ער זוכן אנדערע פעלדער, און דעטס וואט יו דאונט אנדערסטענד, דאס נאכקוקן וואס א פרוי דארף אלס טון פאר א מאן ווען ער איז אנגעשטרענגט, דארף זי אים בארואיגן, און אזוי ווייטער, און אז עטס טוטס נישט די אלע זאכן, עווענטשעלי איטס גאנא פייער בעק, סאו ער גייט זיך טרעפן אוטסייד סעקס, האבן מיך אפגעקאלט עטליכע פרויען און געזאגט, איך כאפ נישט וואס דא גייט פאר. זיי קומען צו אונז ביינאכט ווען זיי זענען שוין אינגאנצן זאט, איינער האט שוין אין די מקווה געשטופט, איינער האט זיך אויסגעריבן אין טוילעט, און איינער האט א מיסטרעס אין די זייט, איז דאס איז א זאך וואס מען דארף רעדן דערפון, מען דארף רעדן דערפון אפן און גראד, מען דארף זיך נישט שעמען, און מען דארף מאכן זיכער אז יעדער באקומט פול סעטיספעקשאן, און אז דער מאן לויפט נישט ארום ווי מען טאר נישט, און די זעלבע אז די פרוי לויפט נישט ארום, פרויען באקלאגן זיך.

פלוצלינג דארף ער פארן צו רבי ר' מיילעך, ער דארף פארן אויף אומאן, העי, דו ווייסט עס איז אלץ אסאך גארבידזש, ס'איז א וועג וויאזוי מען קען על טהרת הקודש לויפן זינדיגן, ווילאנג עטס גייטס נישט נעמען קער פון דעם, עט גארנישט זיין, יעצט ווען די מאן זאגט ער וויל פארן אויף אומאן זאג אים יא מיין טייער קינד איך לאז דיך פארן זייער גערן אויף אומאן אבער איך פאר מיט דיר מיט, דעטס אלל, אדער אז ער זאגט ער וויל פארן אויף אומאן דארפסט אים זאגן איך פארשטיי די מעסעדזש, דארט איז דא שענערע גויטעס ווי איך, איך וועל דיר געבן וואס איך קען, ממילא בין איך נישט פאראנטווארטליך. און דעיס זאלט עטס מאכן זיכער, גיוו יור האסבענד וואט הי נידס, דאס זעלבע אויך אויף די פרוי, די מאן דארף אבאכט געבן צו געבן פאר די פרוי וואס זי ברויך, ווייל ביפאר יו נאו איט האט זי ווי צו טרעפן אוטסייד ענטערטעינמענט, דא גענוג שלעכטע פרויען גרושות וואס זיך פארשלעפן, און ס'דא אשת איש'ס אויך וואס זיך פארשלעפן, די אלע זאכן דארף מען זייער וואטשן. יעצט ס'דא א מענטש וואס ער הייסט גרשון קויפמאן, ער פלעגט ארום טראגן טיולין, ער איז אזא חזר געווען, ער האט אין מירון האט ער געכאפט אן אראבער, אן אראבישע יונגל פון אכט ניין יאר, און די טאטע געקומען צו לויפן, און שוין געווען אוועק געפארן, האט מען אים נישט געכאפט, די טאטע געהאט א מעסער, און געוואלט שטעכן, עניוועי די סוף איז געווען ער איז געזעסן א שיינע פאר יאר, און ער איז אויך ארויס, אבער כ'וויל ענק זאגן, קען זיין זיי ווילן שוין מער נישט סטרייקן, עס קען זיין, איך בין נישט מחולק אין דעם, עס קען זיין יא עס קען זיין נישט, אבער איין זאך קענסט זיכער זיין, אז טאמער ער וועט סטרייקן, און ס'וועט זיין דיינס א קינד, עט ער זיין אויף צרות. סאו וועגן דעם דארף מען אייביג האלטן א חשבון פון דעם מענטשן, ס'איז נישט שייך ווייל ער איז אפגעזעסן איז ער אקעי, קען זיין ער איז אקעי אזוי ווי די גמרא זאגט כיוון שנקלה הרי הוא כאחיך, ס'שטייט ונקלה אחיך לעיניך, זייער פיין אונז זעמער מסכים צו דעם, אבער ער איז נאך אלץ א חפץ חשוד אז ער קען סטרייקן עני טיים, ממילא דארף מען וואטשן פאר דעם. יעצט, ס'קאלט מיך אפ א אינגערמאן אז ער האט געהאט גרויסע צרות מיט זיין ווייב די ערשטע צוויי דריי יאר נאך די חתונה, זי האט אים נישט געגעבן גארנישט, זי איז געווען שײ, ער האט נישט געוואוסט וויאזוי צוצוגיין מסתם, בקיצור די סוף האט ער אנגעהויבן צו גיין זינדיגן מיט עמיץ, נישט קיין חילוק אשת איש צו מיט גויטעס, ס'איז נישט מיינע ביזנעס, און וואס איז געווארן צום סוף, שוין דורך א שיינע פאר יאר און זי איז עס געוואויר געווארן א שטוב מיט קינדער איז דא, קיינער וויל נישט צוברעכן א שטוב מיט קינדער ווייל ס'וועט קיינער נישט מיט דיר מיטהאלטן, כ'מיין צו זאגן איז אז די קינדער וועלן אייביג זיין ברוגז און ווייעדיג, במילא פרעגט ער מיך וואס צו טון, האב איך אים מסביר געווען אזוי. דו רעדסט צו די ראנג פערסאן, איך האב טאקע א האטליין, אבער איך בין נישט קיין מומחה, איך בין נישט קיין פראפעשענעל, איך זאל דיר זאגן זאלסט דיך יעצט נעמען לערנען ראשית חכמה, ס'א וועיסט אוו טיים, דו דארפסט האבן סיריעס העלפ נאך אזויפיל יארן טון די אלע זאכן, בפרט נאך דו שעמסט זיך דאך נישט פאר דיין ווייב ווייל זעהסט דאך אז זי האט דיך נישט געוואלט איבערלאזן כאטשיג זי געוואויר געווארן איז דו דארפסט האבן סיריעס העלפ, וויאזוי וואס ווער און ווען, דארפסט גיין צו סייקיעטרי, סייקאלעדזשיסט, סייקייעטריסט, כ'ווייס נישט. איך קען דיך נישט, כ'האב נישט גערעדט מיט דיר, אבער איך וויל ארויסברענגן פון דא א מארעל אוו די סטארי, די מארעל אוו די סטארי איז זייער פשוט, אויב דו פילסט אין די אנפאנג יארן ווען דו האסט חתונה אז יור נאט אופען ענאף, ביסט צו שיי, טימיד, און די זעלבע ער איז צו שיי און טימיד, און מ'הייבט אן צו גיין יעדער אויף זיין עקסטערן וועג, דער פארקריכט אויף איין דאר, דער אויף די צווייטע, און אז יעדער הייבט אן צו פארקריכן זייער נישט גוט, איז דארף מען גראד גיין פאר העלפ. מ'דארף זעהן אז מ'זאל זיך פארשטיין און ס'זאל נישט זיין קיין מיסקאמיוניקעישאנס. יעצט אויב מ'גייט פאר העלפ זאל מען גיין צו א פראפעשענעל און זיכער נישט צו א רב ווייל דער רב גייט מאכן געלט פון ביידע און דער סוף גייט זיך עס אויסלאזן מיט א גט וועט ער מאכן געלט ביים גט אויך. ס'איז געווען ביי אונז א רב פלעגט ער נאך די חופה אנווינטשן ס'זאל זיין צום גוטן ווייל ער איז געווען א מסדר גיטין אויך. און זה אומר הכלל אז אין קטיגור נעשה סניגור און ס'דא אין דעם א גאנץ אריכות, עבודת פנים צו עבודת חיצון, ווייל זהב עבודת פנים איז עס נישט געווען אנגענומען אבער אינדרויסן יא, ס'איז דא אין דעם, כ'גיי נישט יעצט אריין ווייל איטס נאט די אישו. ס'איז דא נאך א פסוק מרשעים יצא רשע, זלמן לייב זאליקא, א רשע מרושע זיצט אין ערכאות. אן אונטערשרייבער, איינער פרעגט וואס זענען זיינע קרעדענשעלס זאגט ער ער קען אונטערשרייבן אויף מענטשן, און דער קאטלער דאך דער זעלבער רשע, האט איבערגעלאזט א ווייב געשמאכטעט יארן לאנג, בקיצור זעלבע רשעים אלע, און נאכדעם איז דא ר' דוד פיינשטיין, איך האלט אז ער איז פשוט אינעסענטלי אריינגעפאלן, מ'האט אים אריינגעשלעפט, אדער האט מען אים צוגעזאגט אזוינפיל געלט אז ס'האט זיך אים געלוינט, ווייל ער האט יא געהאט גראדע א גוטן נאמען, עניוועי איך האב ענק געזאגט דעמאלטס, איך בין דא געגאנגען. איך האב מיך אינטערעסירט וואס געשעהט מיט די אלע קינדער וואס מען ברענגט דא ארויף, איך האב מיך אינטערעסירט, איך בין געוואויר געווארן אז נאך אין עירפארט, איך בין געווען אמאל אין עירפארט, אנגעקומען א גרופע, אלע האבן זיך געזאגט לעטס העוו א וואך, פארוואס דארט איז דא מיידלעך, דארט איז דא א פאך, דארט איז דארט, ווערסט א מענטש, א חפצא, האולי לענד, און איך האב עס דעמאלטס געשריגן, קיינער זאל נישט געבן קיין געלט, און מענטשן האבן אפגעקאלט און זיי האבן געמאכט א גאנצע זאך, האב איך יעדן געזאגט הער אויס, איך קען נישט די אלע העכערע זאכן, איך קען דא אויף די וועלט, איך גיי צו צו די בחורים און איך פרעג זיי. כ'האב געמאכט דא ביי די ספרדים לעבן א פלאץ וואס דאס קומען ארויף די אלע ספרדים פון פון פרענס, כ'האב זיי געפרעגט דא דא א האולי לענד ס'איז דא אסאך דעוועלאפמענטס איך אליינס בוי פאר ספרדים יעצט א שיינע מקווה, כ'האב זיי געפרעגט וואס געשעט מיט די אלע אינגלעך און מיידלעך זאגן זיי אהה כולם הולכים לצבא, כ'הער ס'איז דא עפעס דרײַ ישיבות וואס האט יעדער האט באקומען עפעס צען טויזענט דאלער פון דעם געלט ווייל מער האט מען נישט אנגענומען, און יעצט האט זיך געכאפט דער גביר וועם מ'האט פארקויפט דעם ביל אוו גודס.

כ'וויל נישט ס'זאל עקזיסטירן, ווייל ווען ס'איז דא א חינוך עצמאי איז די פשט, מ'קען זיין אזוי, מ'מוז נישט זיין אזוי פרום, מ'מוז נישט אהער, מ'מוז נישט אהין, און דאס איז א מורא'דיגע בראך, דער רבי האט אים געזאגט איך וואלט אייך אונטערגעברענגט ווען איך קען. איך האב דעמאלס געזאגט הרב אהרן'ען לייג דיך נישט אריין אין דעם, דאס איז א פרומע זאך וואס זעט אויס גוט און ס'איז גניבה גזילה און אין סוף וועט זיין א חילול השם איום ונורא. לצורך דער גביר וויל שוין גיין פיילן פעיפערס צום אטורני דזשענעראל. און די זעלבע זאלט איר וויסן איז דער גערער רבי, דער גערער רבי האט צוגעזאגט אמאל שטיינמאן אז מען וועט גיין אינאיינעם שנארן געלט, זיי זענען אויך געפארן ערגעץ אויף יוראפ, און דער גערער רבי האט גענומען דאס גאנצע געלט און האט געגעבן פאר שטיינמאנען גארנישט. פארשטייסט? גיי הייב אן מיטן גערער רבי, זיי שלינגען דיך איין פאר פרישטאג. דאס איז די קאראפשען וואטס גאוינג אן, און דער עולם גלייבט עס נאך. כ'האב היינט ארויפגעלייגט אז כ'וויל מאכן א גרויסן מגבית ווייל ס'דא א בחור וואס ער איז געפארן זיבעציג, מייל א שעה אויפן טרוועי פאליס איז אים נאכגעפארן האט זיך נישט אפגעשטעלט ביז די סוף ער האט געמאכט אן עקסידענט און מען האט אים געקייט האב איך געזאגט רבותי מען דארף מאכן אן אפיעל וואס מיינסטו האבן מיך אנגעקאלט צוויי סאטמאר עסקנים דו זאלסט נישט מאכן קיין אפיעלס דאס געהערט פאר אונז אונז דאס איז אונזער פרנסה איך זאג אים ס'איז א דזשאוק כ'האב מיך געמאכט ווי איך וויין איך האב אים געזאגט ס'איז א דזשאוק. איך קען אבער מאכן אפיעל אזא מענטש זאל זיצן ס'איז דא איז געווען צוויי זאכן קודם אז מען האט צוגענומען געלט פון גרויסע גבירים און דאס אויסגעפאפט יענעמס געלט צווייטנס מען האט נישט פלאצירט די קינדער אויף א סעיף פלאץ ווי זיי זאלן קענען האבן א אידישן חינוך וואלט דאך שוין פראנקרייך געווען פונקט אזוי גוט האט ער דאס געשריגן איך האב אייך פארציילט פאריגע וואך געווען דא א איד עס האט געזאגט איך קען יעצט נישט רעדן מיט דיר ס'איז פרייטיג איך דארף גיין געבן קוגל מיט טשאלנט אנגרייטן פאר עפעס א סעמינאר וואס מען האט געברענגט פון פראנקרייך. יא, דו ווייסט נישט חינוך, חינוך, חינוך. זאג איך, כ'וועל דיך עפעס פרעגן. איך וועל דיך פרעגן עפעס. קוק מיך אן. וויפיל דארף דויערן אז איך זאל ברענגען א מיידל אונטער מיין ארעם פון די סעמינאר און וואק מיט איר? טראכט ער אפאר מינוט און ער זאגט, איך מיין אז נישט צו לאנג ווייל ס'איז נישט דא קיין השגחה דארטן. מען נעמט ארויס קינדערלעך אליינס און קינדער איינער פירט אפ דעם אנדערן און יעדער פארדרייט יענעם א. קאפ, און קיינער האט נישט קיין חינוך, קינדער דארפן האבן א עלטער, זאגט ער, דו ווייסט איך וועל דיר זאגן, איך מיין ס'וואלט נישט געדויערט לאנג, איך מיין אז אין דריי טאג קענסטו האבן א מיידל אונטער די ארעם פון דעם סעמינאר וואס מ'האט ארויפגעברענגט די מיידלעך אליין, און ער זאגט מיר איך גיי טאקע זען אז מ'זאל עס אדער פארבעסערן אדער איך האב נישט דערמיט קיין שייכות. ווי לאנג האט גענומען אז דער חזר נחמיה זאל האבן פערצן פופצן בת רחל מיידלעך און אנשווענגערן איין מיידל ביי עקסידענט, און ס'איז געווען פון סאטמאר א עמטליכע מנהלת, כ'האב עס געהערט אין קאורט. וואס איז געקומען באקוקן אפארטמענט עף און דזשי, ער האט צוויי אפארטמענטס, און זי האט געזאגט ס'איז אלעס אקעי, זי האט אוקעיד אזוי מעג מען לערנען מיט מיידלעך, ווייל זיין ווייב האט געהאט אן אפארטמענט לעבן דעם, וואט א דזשאוק, און די טיר איז געווען צוגעשפארט, ווען די מנהלת איז געקומען איז אויך די טיר געווען צוגעשפארט, אזוי האט מען געזאגט אין קאורט. אז דו נעמסט א מיידל אוועק פון עלטערן און זי איז דא אליינס, און דא איז אן ערות הארץ, סאו וואט דו יו עקספעקט? יו קענט עקספעקט טו מאטש גוד. און די אלע מנהלים דא האט מען שוין געכאפט, זיי האבן שוין אלע געהאט צוטון מיט מיידלעך, מ'האט זיי איינגעזעצט, מ'האט זיי געמאכט אויס מנהלים. שוין, איך האב הנאה. זאליקע, האסט געמיינט האסט זיך ארויפגעזעצט אויפן סאטמאר רבינ'ס בענקל? דו קענסט טון וואס דו ווילסט. ס'נעמט נאר צייט. דעי'ר קעטשינג אפ מיט יו, די סיסטעם איז קעטשינג אפ, דו קאראפטעד שייגעץ, דו מנוול, דו סעקס פריק, דו האסט געהאט ווערצבערגער האסטו געהאט, און נאך אנדערע בויפרענדס, און דו האסט א פראבלעם מיט נחום ראזענבערג'ס האטליין האסטו א פראבלעם, וואס?

פון זימבאבווע דוביי און מ'האט אים באקוקט די פעקלעך האט ער געזאגט אז ער העלפט פאר איינעם ער זאל טראגן פעקלעך, נאר ווייל האט ער געהאט צוויי אייפאונס דאס וואס די רבנים לאזן נישט אז מ'זאל האבן, און למעשה זיי האבן עס אויפגעמאכט ווייל זיי ווינדערן זיך וואס א מענטש דארף האבן צוויי, מ'האט עס אויפגעמאכט און מ'האט געטראפן דערין חשיש, כ'ווייס נישט פונקטליך פון וועלכע מין אבער צוויי גרויסע פעקלעך, האט מען אים געלייגט יעצט אויף סענטענס פאר דעט.

פעקל פון די ווייסע סחורה. וועלכע ס'איז פונקטליך? ס'קען זיין אסאך מינים. און ער איז פיניש. יעצט כ'האב ענק שוין געזאגט די וואך אז ס'איז געווען א מעשה פון א תייר א טוריסט איז געקומען מוצאי שבת איז א יונג בחור'ל געלאפן אליין צו די פאליס און זיי זאגן ס'פעלט שוין נישט אויס נחום ראזענבערג נחום ראזענבערג קען שוין ריטייערן זיי זאגן יעדער ווייסט שוין וואס מ'דארף צו טון. ס'איז אנבעליוועבל, כ'געב אסאך קרעדיט פאר דעם בחור, אנבעליוועבל. עס קאלט מיך איין דער רב און ער זאגט מיר, אה, ר' נחום וואס האסטו צו טון אז יעדער וועט שוין וויסן אליינס וואס מען דארף צו טון, זאג איך אים, ווייס איך וואס כ'וויל טון? איך וויל ווייטער בויען מקווה'ס, איך מאך ברוך השם ארבעט, איך האב ענק שוין געזאגט, קען זיין כ'האב עס געזאגט נאך פאריגע וואך, אז די, ס'דא איינער אין פאנעוויטש וואס מ'האט אים מאלעסטעד, און ער פיילט יעצט א לאו סוט. קעגן די ישיבה און קעגן צוויי רבנים ווייל זיי האבן זיך נישט געמאכט וויסנדיג, און יעצט דארף פאנאוויטש באצאלן דאס געלט פאר דעם נעבעך פגוע דעם וואס מען האט געשעדיגט. דעטס אלל, יו גאנא סטארט לערנינג, די ביזנעס איז צו א סיריעס ביזנעס. יעצט די מענטש זאגט אז ער האט מיט די צוויי רבנים געהאנדלט און זיי האבן נישט קאמפלייט צו די קאמפלעינס וואס ער האט געגעבן, סאו איז יעצט א סיוויל לאוסוט. וועט זיין לעבעדיג יעצט. יעצט ס'איז דא דא א ארגענעזעישן אין ארץ ישראל, איך האב שוין גערעדט דערפון, זיי הייסן דין וחשבון, זיי זענען דא אז מען זאל מאכן לאוסוטס אינגאנצן אלט זעקס חדשים, און זיי אפערן פרי ליגעל סערוויס פאר יעדן וואס איז געווארן סעקשועלי אביוזד אין א קאמיוניטי אדער אין א ישיבה, און זיי גייען מיט אים מיט, דאס זעלבע וואס אונז טוען מיר אין אמעריקע, זיי גייען מיט אים מיט, ס'הייסט. דין וחש קענסט עס נאכקוקן אין די טעלעפאן בוק אדער אויף די טמא'נע כלי. יעצט דער בחור זאגט אז ער איז געווען סיי פיזיקלי און סיי סעקשועלי אביוזד ווען ער איז געווען אלט זעכצן יאר אויף עטליכע אקעיזשענס און ס'איז דא ערנסטע חששות אז דער אביוזער האט אויך געהאט אסאך וויקטימס. וואס ער פלעגט די אנדערע וויקטימס אויכעט יומיליעטן און ער פלעגט מיט כח אנכאפן די דזשעניטאלס, דעם אות ברית קודש דעם פיפיק וויאזוי איך רוף עס, אדער די באלס, און ער פלעגט אזוי טון אז ער האט אנגעכאפט א בחור און האט אים געטון סעקשועלי אביוז און ער האט אים נישט געלאזט גיין ביז דער בחור וועם מ'האט געטון סעקשועל אביוז האט געמוזט גאר איבערבעטן דעם חזר וואס האט עס אים געטון.

שיגע ס'איז נישט דא קיין שום אנדערסטענדינג וויי וואט ווען ענד ווער, פשוט אז דאס איז פארגעגאנגען אין ישיבות, תקנות רבי יהושע בן גמלא, עניוועי ס'וועט זיך ענדיגן זארגט זיך נישט, און זיי זאגן אז זיי האבן טאקע געטראפן אויף זיין קאמפיוטער פעדאפיליק פיקטשערס, רחמנא לצלן, ער סעיווט עס נאך, פארשטייסטו, ער זאל נישט קענען חתונה האבן נארמאל אויך נישט. יעצט איינער פון די צוויי רבנים ראשי ישיבות פאר וועם ער האט זיך באקלאגט האבן זיי געזאגט זיי ווייסן אז ער איז זייער אן אביוסיוו סטודענט, ממילא זאל מען וואטשן.

דאווידאוו, ער איז דער וואס ער סוט די ישיבה, יעצט די ישיבה טענה'ט די פאנאוויטשער זיי האבן אים שוין ארויס געווארפן ווייל ער האט אנדערע שלעכטע ביהעיוויערס אויך געהאט, בקיצור מ'האט גענומען א מענטל ריטארדעט משוגענעם מ'האט אים געהאלטן אין א ישיבה ער זאל הרג'נען נאך אפאר בחורים, איך האלט אז דאס איז אויכעט אזאך וואס א ישיבה דארף טוהן ווען איינער קומט זיך איינשרייבן שטאט זאלן פרעגן ווי ער האט געלערנט וואס ער האט געלערנט זאל מען בעטן א מענטל קאנדישאן זאלן בעטן א ריפארט פון א דאקטער, קען זיין ער איז א טאטעל וואעקא ער באלאנגט אין א משוגעים הויז און נישט אין קיין ישיבה בכלל, יעצט איז דא דא איינער וואס הייסט נחמן ראזענבערג נישט נחום ראזענבערג ער הייסט נחמן ראזענבערג ער רעפריזענטס די פרייוועט. חרדי דאונער פון די ארגענעזעישאן וואס דאס הייסט דין וחשבון. זאגט ער א סטעיטמענט אז די וואס האבן באהאלטן סעקשועל אביוז זענען אסאך מער שעדליך פאר סאסייעטי ווי די פרעדעטאר אליינס, ווייל די אינסטעטושענעל קאווער אפס טוט ענדעינדזשערן הונדערטער און טויזענטער אינעסענט טשילדרען סיימענטעיניעסלי. דין וחשבון רעפרעזענטס. א מורא'דיגן שיפט אין די חרדישע קאמיוניטי ביי טארגעטינג די רוט אוו די הארער עפידעמיק, און אויך ביי פושינג אינסטיטושענס אר אינדיווידזשועלס הו נעגלעקט די סעיפטי אוו דעיר סטודענטס ענד טורן א בליינד איי אן סעקשועל אביוז. סאו איך ליין עס וועגן דעם ווייל ס'איז זייער וויכטיג וועמען מ'האט געטאטשט ער זאל גיין דא אויך פאר העלפ. ס'דא דא אסאך ארגענעזעישאנס, איך אליינס האב דא געהאלפן גרינדן אפאר ארגענעזעישאנס אין בית שמש, און אין אנדערע פלעצער איז זייער וויכטיג מען זאל וויסן, שרייבטס אין קאפ דעם נאמען, ס'הייסט דין וחשבון, ס'איז אין בני ברק, און טאמער איינער טאטשט דיך גיי פאר העלפ, זיי האבן גוטע לויערס און זיי מאכן זיך צום די חברה. כ'האב געוואלט ארויפלייגן דא אפאר מינוט איינעם. ער די חברה קדישא בראך רוב פון ענק קענען אריינפאלן אונטער זיינע הענט אמאל. עניוועי, ער האט דא עפעס צו פארקויפן און איך וויל יעדער זאל עס הערן און איך וויל ער זאל הערן וואס מען ענטפערט אים ווייל איך פערזענליך בין נישט זיין פרענד, איי לייק הים היז א ווערי נייס גיי אבער איך בין נישט זיין פרענד האב איך אים געטראפן אין צפת מיט דריי יאר צוריק אזוי צווישן ראש השנה יום כיפור האט ער מיר געזאגט ער עפענט א שול און ער פייפט אן יעדן ער גייט מיך לאזן דאווענען ביי אים אין שול.

קען מען ליידער נישט זעהן די קינדער, נאר פארוואס זיי קענען נישט זעהן די קינדער איז זייער פשוט, זייער מערידזש האט זיך נישט גוט אויסגארבעט, און האט נישט געגאנגען אויף א גט בשלום, און ס'געווארן א מיעסער פייט, און איין צד וויל אנלערנען דעם אנדערן צד בלק, לאזט מען עס אויס אויף די קינדער, מוריי ורבותי, יא ס'איז אמת. עטס האטס א צד שכנגד יענער האט נאסע קישענעס ביינאכט, ער וויינט, ער איז אויס מענטש אז ער קען נישט זעהן די קינדער, באט פון די אנדערע זייט ווער ס'ליידט די מערסטע איז די קליינע קינדער אליין, מיינטס אז מיט דעם וואס עטס באכעסט אריין שנאה, ענגער, אויפן צד שכנגד פאר דעם קינד, האט עטס אנגעלערנט דעם צד שכנגד? ניין! דער קינד הייבט אן פראבלעמען אין חדר, סיי מיטן לערנען, סיי מיט זיך דורכקומען מיט די חברים, סיי אין שטוב, בלייבט א דעמידזש לעולם ועד, נאכדעם וועט ער האבן פראבלעמען אריינצוגיין אין ישיבות, ער וועט האבן פראבלעמען וויאזוי דורכצוקומען מיט חברים, ס'וועט אים גיין שווער שידוכים, און נאך די חתונה וועט ער זיך ווייטער ארום הרג'נען, און ס'וועט זיין די זעלבע זאך ווי ביי ענק איז געווען, די פאקט ווייזט אז קינדער וואס זענען אויפגעוואקסן אין צובראכענע שטובער ווי מ'האט זיך געשלאגן, סוף כל סוף האבן זיי זיך גע'גט, אדער האבן זיי זיך ארומגעהארגעט מיט די ווייבער און ס'איז געווען א תוצאה אויף די קינדער דורי דורות. גאנץ א נארמאלער זאך, מיר פארשטיימער אז דער שידוך האט זיך נישט אויסגעארבעט, מען דארף פארדעם נישט נעמען די קינדער און זיי אפ'הרג'נען לדורי דורות. עטס ווילטס ענק שלאגן, טוטס אויף אנדערע מהלכים, די קינדער לאזטס ארויס. מוריי ורבותי, ווער ס'האט איינער אין משפחה, צו ער האט א חבר און ער ווייסט אז ער גייט דורך די זעלבע זאך, אויב איז ער וואס ער לאזט נישט ווייזן די קינדער פאר די מאמען, טרייטס אים צו קאנווינסן און ארבעטס מיט אים אז ער זאל אויפגעבן דעם קאמף און יא לאזן די ווייב קומען זעהן די קינדער. טאמער די מעשה איז פארקערט, מען לאזט נישט אים זעהן די קינדער, טוטס אלעס וואס איז אין ענקער מעגליכקייט יא אז ער זאל קענען זעהן די קינדער. די קינדער זענען נישט מחיוב צו ליידן ווייל עטץ צוויי האטס ענק נישט דורכגעקומען. ס'איז דא א ארגאניזעישן וואס הייסט א טאטע בלייבט א טאטע, אנגעפירט דורך ר' יואל בראך פון מאנסי, ער האט געוויזן באלדיגע הצלחה אין די הינזיכט, ער האט ארויסגעהאלפן אסאך עלטערן, ער האט צוריקגעברענגט קינדער וואס זענען שוין געגאנגען מטה מטה וועגן אזא זאך, און מיט. טערעפי מיט אלעם און געמאכט שלום, כ'מיין נישט שלום איך מיין דאס נישט פייטן מיט די וויזיטעישן מיט די זאכן, זענען די קינדער געווארן נארמאל, אויב מען וועט אנגיין מיט אזא פייט וועט דער קינד האבן פראבלעמען אין חדר, ער וועט האבן פראבלעמען אין ישיבות, ס'וועט אים גיין שווער א שידוך, און נאך די חתונה וועט ער זיך ווייטער הרג'ענען מיטן ווייב ווייל ער האט נישט געזען עפעס בעסערס, און די דורות נאכדעם וועלן ווייטער זיין, ס'וועט זיין א טשעין פון א צובראכענע שטוב, און בכלל גייט זיי שווער שידוכים, קיין איינער וויל זיך נישט משדך זיין מיט א משפחה וואו די מאן און ווייב זענען זיך צוהארגעט אין א שנאה. ס'איז א נארמאלע זאך אז מ'דארף זיך גט'ן, מ'קומט זיך נישט דורך, אבער אז ס'בלייבט א שנאה און מ'פייט מיט די קינדער איז עס א תוצאה וואס קיין איינער האט נאכנישט בענעפיט. לאמיר זיך אלע מקבל זיין, לאמיר בעטן יעדן איינעם, יעדער וואס האט א כח, צו קאנווינסן אן אנדערן, סיי אז ער זאל קענען זען די קינדער,

דער האט שלום בית צו נישט? און טאמער האט ער נישט געהאט שלום בית זענען געקומען גראד שלום בית מאכערס און זיי האבן גענומען טויזענטערס און טויזענטערס אז זיי גייען מאכן שלום בית. איינער האט געמאכט אויף דעם הי דיד ע גוד דזשאב צו ארויספאמפן געלט פונעם מאן און איינער פון די פרוי און מען האט צוזאמגערעדט איינער אויפן אנדערן כל דבר אסור. די רבנים האבן צוזאמגערעדט אויף די פארן מאן האבן זיי צוזאמגערעדט אויף די פרוי און פארן פרוי האבן זיי צוזאמגערעדט אויפן מאן. און שמואל פריד איז געשטאנען און געזינגען אז דא גייט זיין באלד א גט און ער איז געווארן א טוען און א בורר און דער זלמן גראס מיט די אלע שקצים ימח שמם וזכרם ווען ס'איז געווען פראגרעם וויאזוי מ'זאל ארויסנעמען אידיש געלט און וויאזוי מ'זאל מאכן וואס מער א חורבן וואס מער נישט קיין שלום בית ביסטו דיך יעצט אויפגעוועקט אז ווער ס'האט א כח זאל טוהן זאל טוהן. פארוואס זאל מען טוהן? אונז איז מען אנדערש אויסגעלערנט געווארן. אונז איז מען אויסגעלערנט געווארן ווען מ'זעהט בנפול אויביך אל תשמח, זאלסט דיך נישט פרייען, נאר דו זאלסט אריינגיין און אים העלפן און באגראבן וואס מער און מער און מער און ארויסגנב'נען געלט מער און מער און מער און מער. דער קאסוב'ער שייגעץ אז מ'איז געקומען צו אים און מ'האט אים געזאגט אז מ'האט מאלעסטעט א קינד זאגט ער כ'בוי יעצט אן ארון קודש איך דארף צוואנציג אלף. דאס איז געווען אונזער סיסטעם, סאו ווילסטו יעצט אין איין טאג געבן א דריי איבער דעם גאנצן סיסטעם? איטס נעווער גאנא העפען, די דזשענערעישאנס זענען שוין אין דר'ערד, מיט די אנדערע וועט מען אפשר קענען האנדלען, איך וויל דיר זאגן שענער, איך בין דאך אינוואלווד אין די אלע זאכן, דו ווייסט אז היינט ווען דו קומסט צו א יונגערמאן צו דו קומסט צו א פרוי און דו זאגסט אז זיי ווילן זיך גט'ן, אמאל האט מען זיך געשלאגן פאר די קינדער, מען האט משוגע געמאכט, ס'האט זיך געטון, ווער האט עס אנגעדרייט? נאר דער שמואל פריד מיט די אלע שקצים ארום און ארום, היינט? איך האב מיטגעמאכט יעצט עטליכע מיט יונגעלייט מיט גיטן צו זאגן פאר די פרוי ליסן ווי פיל דעט יו וואוד בי די בעטער העף טו טעיק קעיר אוו די טשילדרען אונז גיבמיר דיר אלעמאני אזוי ווי די געזעץ זאגט ענד דעטס איט יו שוד בי ריספאנסיבל די היינטיגע יוגנט פארשטייען זאכן זייער נארמאל ווי די פריעריגע דור האט מען אונז אויסגעלערנט טעראר מיט רשעות און טעראר מיט רשעות אויף דעם איז אלעס געווען געבעיסט. דו גייסט יעצט זאגן אז ווער ס'האט א כח? קיינער האט נישט קיין כח, מ'האט אונז אויסגעלערנט פאלש, און דו קענסט אונז נישט לערנען בעסער, ביקאוז פיפטי סיקסטי יערס אוו קאראפשען איז נאט גאנע טשעינדזש אין וואן דעי. און די היינטיגע, יעדער ווער ס'האלט זיך ביים גט'ן, און זיי האבן פראבלעמס מיט אלעמאני מיט דעם מיט יענעם, זאג איך זיי אלע גייטס ביידע צו א גוטן לויער פאר אפאר טויזענט דאלער, שרייבטס שטרי בירורין און נישט שטרי בירורין און שרייבטס אן אגרימענט און זאלטס זאגן פאר אלע רבנים זיי זאלן גיין אין דר'ערד. דעטס איט. און זיי פאלגן היינט. דאס וואס מען האט נישט געלאזט א טאטע זאל זען די קינדער אדער א מאמע זאל זען, דאס איז שמואל פריד מיט איצעלע פימפ מיט די אלע שקצים'ס ארבעט. עס האט נישט צוטון מיט ריאליטי גארנישט. ס'האט צוטון מיט אפאר שקצים ימח שמם. סאו דו טריי נישט צו פארעכטן אונזער מצב ווער ס'האט א כח. דו טריי צו זעהן צו זאגן פארן עולם אז זיי זאלן עס טרייען צו סעטלען צווישן זיך, ווייל די מינוט די רבנים סעטלען עס, באגראבן זיי ביידע צדדים זיי זאלן מאכן געלט. דו קענסט נישט אפשטעלן זייער רעוועניו ווייל זיי זענען שטערקער פון דיר. יעצט זיי האבן געכאפט אין בית שמש. האט מען געכאפט א מענטש וואס לערנט מענטשן דרייוון קארס, ס'דאך א נארמאלע ביזנעס, האט מען געכאפט אז ער האט געהאלפן יענעם דרייוון, ער האט אים געגעבן אביסל דראגס און אלקאהאל, און ווען מ'איז אהיים געגאנגען צו יענעם אין שטוב האט מען געטראפן אז ער האט אסאך דראגס פון אלע מינים, ער האט געהאט צוועלף גראם מאריוואנע, זיבן פוינט נײַן, דאס הייסט באלד אַכט פוינט, גראם חשיש, און צוויי און צוואַנציק גראם טאבאק. וואס דארט איז אריין געלייגט געוויסע סמים שעדליכע, איז פארוואס זאג איך עס ווייל עטס ווייסטס קיינמאל נישט מיט וועם עטס זעצטס ענק אריין אין די קאר, עטס ווייסטס קיינמאל נישט אז א מלמד קומט אין חדר צו נישט אנגעדראגט, היינט איז יעדער אנגעדראגט, סא עס איז זייער זייער א שווערע מצב און מען דארף אנהייבן צו לערנען די קינדער, מען דארף זיי זאגן אויב עטס זעטס די מינדעסטע מיס ביהעיוויער פון א מלמד פון דער וואס גיט ער ווייסט די עסן פאר עניטינג זאל מען גראד גיין ריפארטן. קאל דיין טאטן, קאל דיין מאמען און קאל די פאליס. יעצט ס'איז דא די געגנט ס'הייסט גן יבנה דארטן ליגט רבן גמליאל דיבנה ניין דאס איז אין בני ברק דאס איז דארטן וואס מ'האט געמאכט פאר די קדושי השואה האט מען געכאפט אז ס'איז דא פופציג איינגעפלאנצטע מאראוואנא פלענטס ס'איז אנבעליוועבל ס'איז אזוי צושפרייט מ'וועט שוין נישט קענען ארויסגיין אין גאס. יעצט ס'דא די רבנים וואס זיי זעצן זיך צאם. און וואס זיי זוכן נאר חומרות אויף כלל ישראל און נאר אז כלל ישראל זאל נישט האבן קיין נארמאל לעבן, יעצט ווען א מיידל וויל זיך גיין לערנען א פאך איי דאונט סי עניטינג ראנג וויט איט, כ'האב שוין געזאגט איך בין אמאל געקומען דא זעהן עפעס א מיידל מ'האט אנגעטראגן א שידוך פאר מיינס א קינד איז האב איך גערעדט קודם מיט די מאמען האט זי געזאגט איר טאכטער איז אן ארקיטעקט פרעג איך אבער וואסערע א צניעות איז דאס אז א מיידל דארף גיין אין די ביזנעס דארטן וואו ס'איז דא די ארקיטעקטשורעל די אלע מענטשען האט די מאמע געזאגט זי צוויי יאר אן ארקיטעקט, זי ווייסט אפילו נישט וואו די פלעיס אוו ביזנעס איז, זי האט נאר א אימעיל, דעטס אלל שי העז. פארוואס זאל זי נישט קענען האבן א געהעריגע אינקאם, א נקיה? האט מען ארויף געשטעלט א צווייטן בהמה, א בהמה, איך זאג עס קלאר ארויס, ער הייסט הרב גרשון אדלשטיין, א בהמה, און ער האט געזאגט יעצט פאר די מדריכות פון די סעמינאר, אז מ'זאל רעדן מיט די מיידלעך אמונה און יראת השם, און די שידוכים וועלן ממש שוין קומען, און ס'איז א מורא'דיגע סכנה, מ'זאל לערנען אין אקעדעמי, מ'זאל לערנען א פאך, און ער האט אויך אנגעזאגט נאך שטותים, פון וואס די מיידלעך זאלן זיך וואטשן, אריינשטופן אין זייער וועדזשיינע, פון דעם האט ער נישט גערעדט, ווייל דאס טוט מען יעדן טאג, אבער פון שטותים מ'זאל נישט יא לערנען א פאך, נישט לערנען א פאך. דאס איז די חברה האבן אונטערגעברענגט אידישקייט און איך זאג מען זאל אלע מיידלעך לערנען אקעדעמי זאל זיך לערנען א פאך, וואס וועט מען טון? מען וועט טון די זעלבע וואס מען האט געטון פון שטיינמאן מען האט אים באגראבן וועט מען קומען צעברעכן די מצבה אז מ'צעברעכט וועט מען פיקסן. די באלאני מוז זיך ענדיגן. דער אדלשטיין האט, דער גרשון אדלשטיין האט א ה א הוה אמינא פון ווי כלל ישראל לעבט? וואס קלערט ער? וויאזוי קען מען לעבן און נאכדערצו מיט א אידישן בודזשעט? אויב מען האט אויסגעהערט די רבנים וואס מען זאל זאגן פאר די מיידלעך, אפשר הערסט אויס די טאטעס פון ווי זיי מאכן ענדס מיט, און די מאמעס פון ווי זיי מאכן ענדס מיט, דאס האבן זיי נישט אין, דאס איז די אומגליק פון די רבנים, מען ווייסט נישט וואס א רב איז, מען ווייסט נישט ווי א רב דארף זיך אויפפירן, און ממילא האט מען געמאכט יעצט א כינוס אין זכר פון רב שטיינעמאן, און מען זאל זאגן פאר די חברה אז זאלן אהער און זאלן אהין, אינטערעסאנט.

קריג איך קושיא איידער און איך קריג גורל אדער תלונה? די דזשאוק וואס דא גייט פארן אויף דעם איז קיינער נישט וויכטיג אויף דעם איז מען נישט מעורר גארנישט קיינער עס זאגט גארנישט ס'איז נישט קיינעם'ס ביזנעס נאובאדי ריעלי קעירס צניעות רעדט מען נישט גייען היינט די היינטיגע ווייבלעך אפילו די פרומע זיי גייען מיט גרויסע אייגענע האר ס'שטארט ארויס פון די קופקע קיינער זאגט זיי נישט קיין ווארט נאר וואס אז די עיקר פראבלעם איז אז די אקאדעמי מ'זאל נישט לערנען אין אקעדעמיע.

זאגט ער אמאל איז דא אמונה אן יראת שמים, מען דארף סיי יראת שמים און סיי אמונה, מען דארף לערנען אז מ'זאל מורא האבן פונעם גיהנום און די וועלט איז נישט הפקר, סאו דאס איז די גאנצע שטותים וואס זיי האבן דארט צוזאמגערעדט, ווי מען זאל אויסלערנען א מיידל זאל זיין צניעות'דיג, זיי שטופן זיי דאך אריין צווישן די פיס ביי די מענער, ס'איז אסאך ארגער ווי אין אמעריקע, אין אמעריקע אז דו ווילסט דיך שטופן א מיידל מוזטו נאכלויפן נאך איר דא, דעי קאם אפ לייק דעי און די פלעיס.

וואס האקט איר א טשייניק? עס האט זיך איינער אראפגעזעצט צו רעדן מיט כלל ישראל וויאזוי מען שטופט דורך דעם טאג, און האט געפרעגט אויף וואס ער וואס זאל מען געבן א מעסעדזש פאר די קינדער, איז האט ער געזאגט אז מען זאל אפגעהיטן זיין פון לשון הרע, שמירת הלשון, פרויען האבן גענומען תשעה קבים שיחה. ממילא איז זייער זייער שווער זאלן זיין אפגעהיטן, ס'דא פרויען וואס רעדן אסאך, ס'דא דברניות, און ממילא דארף מען לערנען שמירת הלשון. וואס איז מיט ארויף גיין אויפן באס זיך אריינצושטופן צווישן מענער, דאס פעלט נישט אויס? צו וואס איז וואס זיי גייען יעצט אין אלע פיצא סטארס אין ירושלים קוק וואס גייט פאר, צו וואס איז ביי לאנטש וואס די מיידלעך גייען אהיים זענען אלע סטארס פול מיט תיירים און מיט מיידלעך און מען שטופט זיך אריין ס'איז די גרעסטע

קלייניקייטן, ס'איז גרויסע זאך ווייל איך זאג נישט אבער נישט דאס איז אונזער חרבן פונעם דור, דער חרבן איז אז די מיידלעך זענען ממש הפקר, ס'איז דא היינט אסאך סעמינאר מיידלעך, איך ווייס נישט פונקטליך די פראצענט, וואס זיי גייען אויס געהעריג מיט בחורים ביינאכט אין ירושלים, דעיר נאט איווען אפרעיד. יעצט אין בית שמש אין רמה בית האב איך געהאלפן מען זאל בויען דארטן די גרויסע מקווה, די וואס אביגדור יאקאבאוויטש האט באצאלט. און דארט איז דא אויכעט אסאך פאליטיק, ס'איז דא דער שיע ראזענבערגער, דאס איז אזא שמוציאן, מיט אים קען מען נישט האנדלען בכלל, אין מיין צייט איז ער נאכנישט געווען, ווען מאיר איז אוועק איז ער אריינגעקומען, דערציילט מיר א אינגערמאן, זאגט ער, האסט א פראבלעם אין לונדון א מקווה? זאגט ער, איך בין געגאנגען אמאל אים אנפרעגן שדן רב א שאלה און ער האט געהאלטן אינמיטן תהלים, האט ער נישט געוואלט ענטפערן, נו נו, ער האט מיך אנגעקוקט מיט בלוטיגע אויגן, וואס מיינט איר אז דאס איז? די גמרא זאגט אז דו ווערסט א רב איז עבדות אני נותן לכם, נישט שררה אני נותן לכם.

שאלה לנידיסא, און דו האסט געזאגט ווארט א מינוט ביז איך עס אויף, צו ווארט א מינוט ביז איך שלאף מיך אויס, ס'הייסט דיין משפחה האט געזאגט דער רב שלאפט יעצט, עס קען זיין וועגן דעם שייך כל אלמנה לא תענון, כ'האב אמאל געזאגט אז מען זעט פון דעם אז א פרוי וואס איז א נידה האט א דין ווי אן אלמנה, מען טאר איר נישט וויי טון זי איז זייער אנגעווייטיגט, עס קומט ארויס שלעכטע בלוט און זי וועט זיין אפגעשיידט פון איר מאן מיט אלעם. איז למעשה האט ער זיך בארואיגט, און מען דארף פארשטיין, אונז האמיר רבנים וואס מען געט זיי געלט,

אבער דאס איז גארנישט לויט די דעמענד וואס מען ברויך, למעשה נוצן זיי נישט קיין מקווה'ס מען ווערט נכשל מיט איסורי כריסות. רבותי, יעצט מוז מען אנהייבן צו טון פאר כלל ישראל, פארגעסטס די אלע שטות'ן וואס עטס פארקויפטס פארן עולם, ווייל די שטות'ן איז דארף דער עולם טון, און מקווה'ס דארף עטס בויען, און דאס ווילט עטס נישט הערן. דער עולם טרייט מען שוין צו פארבעסערן, מען טרייט איבעראל צו מאכן גוט, אבער למעשה כלל ישראל דארף האבן זייער אסאך מקווה'ס, ס'איז דא א מורא'דיגע מאנגל, און זיי זענען ביזי ציונים ימח שמם שמם ימח ש מיט די אלע טייטלס, דערווייל ווי זיי מאכן א ישוב? שטעלן זיי צו א שול און א מקווה וועדער יו לייק איט אר נאט, די ימח שמו'ניקעס שטעלן דאס צו, און אונז שלאגן מיר זיך מיט זיי אויף אסאך זאכן, זיי געבן אלעס נאך, זיי ווייסן, זיי זענען נישט אין די ביזנעס, כ'האב איהם געזאגט ס'איז דא דא פלאץ, ס'איז א איד ער איז געגאנגען נאך געלט, ער איז געגאנגען נאך געלט, זאג איך אים וועסט קיינמאל נישט אנקומען, סאו איך בין זייער גוט מיט איינע פון די רבנים הראשיים, אבער כ'האב געזאגט זאלסט וויסן מ'גייט דארט נאך געלט, וויאזוי דאס, דא גאווערמענט געט דאך צו מקווה'ס איבעראל. זאגט ער האט אריינגעקוקט דערין, קאלט מיך צוריק צוויי טאג שפעטער אז זיי האבן באקומען א מקווה און זיי האבן באקומען א ספר תורה און ספרים און זיי האבן אלעס אריינגעווארפן אינעם מקווה זיי האבן עס צוגעדעקט מיט צעמענט באגראבן זיי האבן נישט געוואלט וויסן פון אידישקייט יעצט איז שוין דורך צען פופצן יאר זיך אנגעהויבן א גאנצע מעשה וואס טוט מען דא? איז איז דערגאנגען דער רב האט געזאגט איך בין דער רב אויף ארץ ישראל און איך הייס מען זאל זיי געבן נאכאמאל געלט פאר א מקווה, בויט מען יעצט א מקווה פון צוויי הונדערט מעטער מרובע, צוויי הונדערט סקווער מיטערס, א משונה'דיגע גרויסע מקווה מיט א מיט א פארקינג לאט מיט אלעם, יעצט אפאר וואכן שפעטער איך בין נאך אלץ דא, בין נאכנישט אהיימגעפארן, געווען אין פענעמא אינמיטן אויכעט, אבער זעה איך יעצט אז מען פארקויפט דארטן דירות. מען פארקויפט דירות פאר א מיליאן שקל, ס'איז גראד ארויף געגאנגען אין די וועלט ווי ס'איז געווען א דארף און ס'איז געווארן א ישוב פאר חרדים. אונז האמיר א פראבלעם מיט די ציונים, איך האב נישט קיין פראבלעם מיט זיי, זיי טוען פאר אידישקייט זייער זייער אסאך, זיי טוען עס נישט ווייל זיי ווילן, זיי טוען עס ווייל ס'איז א גאווערמענט, אבער ס'איז א מציאות, ווי מען דארף א מקווה האקט מען ביי זיי אויפן טיש, איך האב געהאקט אויפן טיש ביי זיי, מען האט געדארפט האבן לעבן אבוחצירא ליגט דארט לעבן באר שבע. ווי געהאקט ביי זיי אין טיש. מען האט מיר געגעבן א קאנטראקט, דו ברענגסט א דאלער געבן מיר אונז אויך א דאלער, מען דארף איבער פיקסן די אלטע מקווה, זיי זענען זייער נעגלעקטעד, האב איך מיט זיי א דיעל, איך האלט אין איין ברענגען געלט, און פאר וואטעווער איי ברענג געבן זיי מעטשינג פאנדס, דאס הייסט דאס זענען אונזערע ציונים ימח שמם, נישט אז איך וויל אויף זיי רעדן גוט, זענען דרעטליגערס, אבער שריי נישט אויף יענעם, דו טוסט נישט וויפיל זיי טוען. יא, דער רבי האט געזאגט ס'איז נישט כשר געלט, לאמיר דיר זאגן, אז ער נישט האט נישט געהאלטן מען מעג נעמען געלט פון די מדינה, פאר מקואות האט ער גענומען.

און אהינגעשטעלט א פארפוילטן קערל, און ער ווייסט נישט אז ער דארף זיין א איבערגעגעבענער צו קהל, און איך ווייס נישט צו ער קען א מקווה אויכעט, איך וויי ער האט נישט מיטגעארבעט מיט אונז, נאר דאס איז עס, פאליטיקס מוז מען אים אריין. ער הייסט שי' ראזענבערגער, האט גארנישט מיט ראזענבערג, איך האב אים ארויסגעווארפן פון אונזער פעמילי, איז בערגער איז א גר. יעצט טוט זיך דא א גאנצע זאך אז ס'איז געווען א איד וואס ער האט געהייסן רב ספעקטער, ער איז געווען דער אחראי אויף מקוואות און אויף עירובין. און יעצט זענען זיי געגאנגען און זיי האבן עס איבערגעגעבן פאר אן אנדערן רב, פאר רב דאווידאוויטש און רב שקלביצקי. בקיצור, און דער עולם איז נישט צופרידן, דער עולם טראסט זיי נישט אויף קיין מקוואות, ס'קערט זיך איבער יעצט די גאנצע שטאט, מ'גייט און מ'שלאגט זיך, לעבעדיג. דער עולם וויל זיך נישט לאזן היינט מער מיט די אלע באלאני. דאס אלעס גייט פאר אין בית שמש, מען רייסט זיך דארט ארום, און די פרויען בעטן זיך, העי, קריגטס ענק נישט איבער די מקווה ווייל דער סוף וועסטו פארלירן די פרויען וואס זיי דארפן גיין דארט אין מקווה. יעצט אין דעם זעלבן בית שמש איז געווען די וואך נאך א מורא'דיגע מעשה, נישט צום גלייבן, א טאטע מיט וואס האט אכט קינדער, און ער האט געטשעפעט זיינע טעכטער, ער האט געהאט אכט מיידלעך ער זאל זיי קענען טשעפען, צוביסלעך זענען די אלע מיידלעך אנטלאפן פון אים און ער איז געבליבן אן גארנישט, למעשה אבער. האט ער אבער אויך געטשעפעט די חבר'טעס פון די פרענד, וועגן דעם זאג איך אייביג פאר די אידן, דיין טאכטער זאגט איים גאוינג טו א פרענד, איים גאוינג טו א פרענד, דו האסט א גרויסן פראבלעם, ווייל דער פרענד קען זיין א חזר, דער פרענד'ס טאטע קען זיין א חזר, איז למעשה איז מען געגאנגען און מען האט די. זיי האבן ס'איז איבערגעבליבן נאך די קליינע קינדער, און די עלטערע האבן מורא אז די טאטע טאטשן די קליינע, זענען זיי אליין געגאנגען צו די פאליס. זעה היינט איז עס א דזשאוק היינט. יעצט קומט ארויס אז דער מענטש האט געוואוינט די לעצטע צען פופצן יאר אויף אכצן פלעצער, אין אופקים, צפת, רחובות, גדרה, ירושלים, נתיבות, ווי דו ווילסט האט ער האט ער געוואוינט. און דאס איז וואס איז אונזער גרויסער פראבלעם, סקומט אריין א פרעמדער מענטש דארף מען אים פרעגן דע מאין באת, פון ווי קומסטו, ולאן אתה הולך, ולפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון, דאס א מוראדיגע זאך, מען טראסט יעדן, מען האט מורא זיך צו עפענען די מויל, יענער האט דאך א בארד, ביז ביז צום פופיק האט ער א בארד, א גאנצע גליק, ער האט עס נישט אפגעשניטן האט ער עס, עניוועי, עטס עטס ענק מוזן אנהייבן אויסצולערנען. העוו טו געט די מעסעדזש. יעצט אין מאנטשעסטער האט מען אריינגעזעצט איינעם אייזיק גאלדשמידט, מען האט אים געגעבן אכט יאר, איך האב אים געזאגט ס'קומט נאך אפאר יעצט אין ענגלאנד אין סיי מאנטשעסטער און סיי לונדון, כ'קען נאר נישט רעדן ווייל כ'האב מורא זיי וועלן אנטלויפן, מען איז אן טאפ אויף יעדן חזיר, קיצער און ער פלעגט. קודם האט ער געשלאגן די פרוי וועם ער האט גערעיפט און נאכדעם האט ער אויכעט געטוהן די ארגסטע זאכן מיט זיי. איז למעשה האט מען אים יעצט געגעבן. ער זאל זיצן פאר די נעקסטע אכט יאר. נײַן און פֿערציק יאר אלט, אביוזט בויס ענד גוירלס עידזשעס עיט טו פֿארטין, און דאס האט אנגעהאלטן עלף יאר און קיינער האט נישט געזאגט קיין ווארט, איך האב אזא הנאה דארט איז דא דער סאקמערע קאקמערע דיין מאנטשעסטער ער האט געשריגן צו מיר פרער מסירה אוי וואלט איך הנאה געהאט ווען א גוי שטופט אריין אין זיין טאכטער אן גויאישן

האט געזאגט אזוי, גאלדשמידט העז שאון אין קערריאינג אוט היז קריימס אנדיסקאווערד פאר א נאמבער אוו יערס איז טרולי סיקענינג. גאלדשמידט האט געקענט אנהאלטן די אלע קריימס פאר אזויפיל יאר איז באמת קראנק. זיי ווייסן אבער נישט אז דא א סאקמערע קאקמערע דיין. ער זאגט איט איז אנלי דאון טו די קארידזש אוו די וויקטימס אין דיס קעיס דעט העד מעיד דעט ווי ווער עיבל טו רימאוו הים פראם סאסייעטי ענד דו עווריטינג ווי קוד

ער גייט קומען יעצט אין מאנטשעסטער אין קראון קאורט, ער טוט דענייען צוועלף קאונטס אוו עסאולטינג אנדער עידזש בויס, ס'איז גוט, מען וועט ארויסקומען, ווייסט וואס דער רבי האט געזאגט פאר דעם בערנארד בערגמאן, דער אמת זאל ארויסקומען, זאגט דער רבי חלילה אז דער אמת קומט ארויס בין איך אויף צרות, האט דער רבי גענומען דעם טשעק און ס'אים צוריק געגעבן, יעצט ס'האט זיך געעפענט דארטן אין מאנטשעסטער א אפערעישאן פערעשוט, גען גרינהאוזענס טרייעל האט זיך געעפענט אזא אפערעישאן אז.

און עטס קענטס דארטן אריינגעבן א ריפארט אפילו מען איז נישט קיין וויקטעם אפילו דו ווייסט פון אן אנדער. יעצט איז דא א בילדער וואס ער הייסט מענדל לעווי ער איז פון גאלדערס גרין און ער האט געוואלט געבן א ספר תורה ער איז א רעדזשיסטערט סעקס אפענדער ער איז דורך געגאנגען דעם סיסטעם ער איז געזעסן אין דזשעיל אויך קיצער ער האט געוואלט געבן א ספר תורה און ס'איז דא א ראביי יאסי שמעון אויף גאלדערס גרין חבד ער האט אים געזאגט אונז ברויך מיר נישט דיין ספר תורה דאס זאלסטו אריין שטופן דארט וואו דו האסט געשטופט דיין ערווה פאר דעם קינד און לאז אונז צו רו. אידך גיסא איז דא די זעלבע מעשה מיט לעבאוויטש פון א רעדזשיסטערט סעקס אפענדער וואס זיי האבן יא גענומען אבער דאס איז אין אוסטראליע פארשטייסט? ס'גוט דער עולם כאפט די מעסעדזש. יעצט דער מיסטער לעווי וואס האט געוואלט געבן דעם ספר תורה איז געווען דרײַ יאר אין תפיסה, פון צוואַנצן דרײַצן ביז יעצט. ווייל ער האט עסאלטעט א מיידל אונטער די יאר זעכצן, אנדער די סיקסטין בירטדעי. יעצט ארויסגעגאנגען פלייערס אין גאנץ גאלדערס גרין אז יענער געבט אריין א ספר תורה אין אנער אוו דעם לעווי ענד פעמילי. למעשה דער רב האט געזאגט איך לאז אים נישט אריין דעם ספר תורה אין מיין שול. יעצט דער רב

מען האט אים ארויסגעש. מען האט אים אינקלאמפישן ארויסגעווארפן פון די גאנצע שול, זיי ווילן נישט מיט אים האבן צו טון. דעטס איט. סאו דיס איז בעיסיקלי וואטס גאוינג אן. יעדער הייבט אן צו פארשטיין אז מען טוט בא'עוול'ען דעם מענטש. און וואס וויל איך ענק זאגן? איינער קאלט מיך אן און ער האט מיר גע. אריין געזאגט אזוי, הערסט, קיינמאל האב איך אזא פסק נישט געכאפט. קומען א מענטש, זאגט נישט זיין נאמען, און ער זאגט. אז דער מענטש וואס האט ראשי תיבות, דאס איז מייזליש. קיצור ער האט איינגעזעצט דעם בדחן שווארץ, און ער זאגט דו ביסט אים מחיוב איבערצובעטן ווייל ס'איז געווען א ליגנט, איז קאלט יענער מיך אפ, זעהסט וואס פאר א שייגעץ און אן אכזר דו ביסט, דו האסט גענומען דעם שווארץ, האסט אים באגראבן, און צוויי דריי יאר שפעטער קומט גאר ארויס, אז מען הייסט אז מען דארף גאר איבערבעטן דעם, דער מייזליש דארף גאר איבערבעטן דעם שווארץ, איז דער פשט ס'איז געווען א ליגנט, און דו ביסט געגאנגען האסט פראפאגאנדירט שווארץ שווארץ שווארץ. זאג איך יענעם כ'וויל דיר עפעס זאגן, איך זעה דו פארשטייסט נישט וויאזוי מען פירט א זאך, איך האב דאך געקענט מאכן כ'זאל נישט ארויפלייגן דעם גאנצן שמועס, ער איז דאך געגאנגען דורך מיין האטליין, פארוואס האב איך עס ארויפגעלייגט, כ'וואלט מסביר זיין אז דער מענטש מייזעלס איז א גנב א שייגעץ א טמא'ניק, ער האט גענומען געלט. יעצט אויב האסט נישט גענומען פארוואס ביסטו נישט געקומען פאראויס? טשא, איי פון וואנען ווייס איך אז די מעשה איז אמת, זאל איך דיר זאגן. אמאל בין איך געווען זייער א מכובד'דיגער מתפלל אין קליימער. מסתם פון די גרעסטע מכובדים דארט פלעגט פארלערנען פרקי אבות. כ'האב געהאט הונדערט מענטשן ביי מיין טיש. קיצור. און איך האב אים ארויסגעטראגן פון אונזער מקווה, ער פלעגט קומען עלף א האלב צוועלף, ער איז דאך געווען א בדחן ביינאכט, האב איך אים ארויסגעטראגן פון די מקווה. ער איז נאָכגעלאָפֿן יעדן. און דעמאָלט, בשעת מעשׂה, האָט ער מיר געזאָגט, זאָלסט וויסן, איך האָב אַזאַ קראַנקייט, ווען איך האָב אַ בחור, און איך הער ער איז געפֿאָרן לערנען אויף מאָנראָו, איך האָב נאָך ביז מאָנראָו מקווה. אַזוי האָט ער מיר געזאָגט. איך האָב אים אַרויסגעדרייט פֿון דאָרט, ער האָט צענליגע וויקטימס, וואָס ער האָט געטאָטשט. צענליגע. שפּעטער האָט זיך געמאַכט, אַז ער איז אַרויסגעגאַנגען פֿון קליימער, איז ער געגאַנגען צו רבי אײַזיקל אין מקווה. בין איך געגאנגען כ'האב אפגעקאלט רבי אייזיק'ל, איך אליין קען אים נישט אפקאלן ווייל איך בין דאך אין חרם, ער טאר דאך נישט רעדן מיט מיר, האב איך געשיקט איינעם אן איש מהימן זאלסט וויסן ער דרייט זיך ביי דיר אין מקווה, געגאנגען רבי אייזיק ער האט גערופן זיין שמש זיין גבאי איך ווייס ווער, און האט אים געזאגט אז ער זאל זאגן שווארץ ער זאל מער נישט קומען אין מיין מקווה און ער זאל נישט קומען דא דאווענען, און טאמער וועט ער נישט פאלגן גיי איך צושפארן די מקווה, איך דארף נישט אזא חזר, אינטערעסאנט אז ער האט געגלייבט, מסתמא האט ער שוין געהערט, אבער ניין זיי ווייסן מיינע מעסעדזשעס זענען נישט לארי פארי. איז למעשה האט ער אים אויך ארויסגעווארפן. פון פאפא מקווה האט מען אים אויך ארויסגעווארפן. פארוואס גייט ער נישט אין פאפא? ער איז דאך א פאפא'נער. מען האט אים פון דארט אויך ארויסגעווארפן נאך פאר קליימער. דעם מענטש האט מען ארויסגעווארפן פון איבעראל. און למעשה צו ס'איז אמת אז ער האט געשטופט מייזליש אין תחת צו נישט איז מיר נישט נוגע. עס איז שוין מיר נישט וויכטיג. איך ווייס וועם ער האט יא געשטופט. איך קען אין קליימער אפאר וויקטימס. ער איז נאכגעפארן ביז מאנרא. נאר. כ'האב געזאגט יענעם, דו לייג עס שיין אראפ אז דא איז דא א פראבלעם. ממה נפשך דארף דער מייזליש איבערבעטן, אדער דארף ער איבערבעטן דעם שווארץ, אדער דארף ער נישט נעמען מענטשן וואס טרייען צו סעיפגארדן וויקטימס און זיי באגראבן. פארוואס? ווייל איך ווייס דעם אמת אז דו האסט גענומען געלט? דיין לויער האט מיר געזאגט, איך האב עס אין מיין אפיס רעקארדעד, ער האט געזאגט, לאז דיך אפ פון מיין קלייענט, אונז האמיר שוין אלעס אויסגעסטרעיטענד, ענד דעטס איט, דאונט ראן עפטער מיי וויקטים, האב איך געזאגט, איי דאונט ראן עפטער עניבאדי. כ'האב אים געוואלט העלפן, איף הי טינקס דער א האנדרעט טאוזענט דאלערס אר וואטעווער הי טאק איז גאנע העלפ הים, דעטס היז ביזנעס. סא דא איז נישט די פשט איז אז דא ווייסט מען נישט צו ס'איז אמת, ס'איז קלאר אז ס'איז אמת, וויקטימס האמיר אונז גענוג פון דעם שווארץ. אונז האמיר אן אנדערן פראבלעם, וואס איז געשעהן מיט מייזעלס? זייער גוט אראפגעלייגט, כ'האב הנאה געהאט פון יענעם און כ'האב עס ארויפגעלייגט. ווען איך האלט אז ס'איז נישט אמת לייג איך דאך נישט ארויף, איך גיי דאך נישט מיך אינקרימינעיטן ווען איך ווייס אז ס'איז הונדערט פראצענט אמת.

וואו א פרוי זיצט. פארוואס? ווייל יעדע פרוי האט זיך איר שמעק. יעדע מענטש האט א שמעק. בפרט נאך אויב זי שמירט זיך אן מיט פערפיום. איז ממילא זאלסט נישט ווערן ארויס, זאגט דיר די תורה אן, זאלסט דיך זייער שטארק מרחק זיין. ווייזט ער אים וויאזוי זיין ווייב'ס בעדרום זעט אויס, וויאזוי די בעטן זעען אויס, וויאזוי אירע שייטלעך זעען אויס, די שייטל באקס. וואס האט א חתן צו קוקן ביי יענעם אינגערמאן וואס דארט טוט זיך? עניוועי. ס'איז געקומען צו אזא פונקט וואו דער חתן האט געמיינט אז דער אינגערמאן וויל עפעס מיט אים, ער האט ארומגעפעצלט מיט אים אין ישיבה, דער גאנצע האט זיך אראפגעזעצט אויף א קאוטש, און ער האט זיך אויך אראפגעזעצט, און האט אים אנגעכאפט, ער איז אריינגעקראכן דורך די הויזן אריין צום פופיק, דער חתן איז אריינגעקראכן פאר דעם אינגערמאן צום פופיק, זאגט אים דער אינגערמאן איך וויל דיך בעטן א טובה, ווייסט דאך אז איך האב שוין חתונה געהאט. יא, ווייסט אז דו קומסט ארויף צו מיר אינדערהיים, און מיין ווייב קען אריינקומען עני מינוט, און מ'וועט זיך דא ארומפעצלען, זען בין איך פערטיג, עס איז א גט. דו ווייסט נאך א זאך, אז עס איז נישט איינגענעם, א פרוי וויל נישט מ'זאל זען אירע פרייוועט זאכן. זיי האבן געזאגט אז כ'קען ווייזן מיין ווייב'ס פענטי הויז אויכעט, און די טעמפעקס אויכעט, איף יו גאנע שאו, שאו עווריטינג. עניוועי. געזאגט פאר דעם חתן. כ'בין נישט דא פאר דעם. זאגט ער, כ'פארשטיי נישט, אין די ישיבה האט מען דאך עס געטון. דא איז אנדערש, איך האב שוין חתונה געהאט, און נאכדעם וועסטו מיר איבערלאזן דא זאמען, פון דיר קען זי נאך פארשוואנגערט ווערן, בן סירא זאגט, דו ווייסט נחום ראזענבערג זאגט ווער בן סירא איז געווען? בן סירא איז געווען ירמי' הנביא'ס א זון פון זיין טאכטער, וויאזוי? ער האט געזאגט מוסר אז ס'וועט קומען שלעכטס, די רשעי הדור האבן נישט געוואלט ער זאל זאגן מוסר, האבן זיי אים געכאפט אין מקווה און זיי האבן אים מעסטרעבעיטעט און ארויסגענומען די זרע פון אים, האבן זיי געוויסט יעצט וועט שוין נישט רוען אויף אים די שכינה, ווייל ער איז דאך א שייגעץ, אייבערשטער האט געמאכט זיין טאכטער זאל גיין אין די זעלבע מקווה ביינאכט, איז מעוברת געווארן. ס'איז דא אין ט"ז ווערט געברענגט אז א פרוי איז זיך נישט אפגעהיטן אז זי זאל נישט שלאפן אויף א ליילעך וואס א מענטש איז געשלאפן כאטש עס קען זיין עס האט איבערגעלאזט דארט זרע ווייל ווען ס'איז זרע כשר איז נישט קיין חילוק איז למעשה האט ער אים געזאגט ליסען היינט בין איך א אינגערמאן איך ברויך נישט דיין זאמען זאל זיך דרייען דא ביי מיין ווייב אין בעט און יו שודענט רילי דא איט האט אים געזאגט איך הער וואס דו זאגסט און איך בין סארי כ'וועל עס מער נישט טון און מאך א שווייג דער אינגערמאן פילט אבער אז ער האט בעטרעיד זיין ווייב. ער האט גענומען די פערסענעל זאך פון זיין ווייב וויטש איז די בעדרום, דאך אז ער נישט זאגט פארוואס האט מען אריין געברענגט דעם ציגעלע פון קרן פסח אין בעדרום אריין, מען האט אים צוגעבינדן לכרעי המיטה דארט אין די פסח מצרים, זאגט ער ווייל קיין מזוזה איז נישט געווען, די הייליגסטע זאך אין א אידישע שטוב איז דער בעדרום, ווייל מיט דעם היט מען זיך דאך אפ נידות, איז במילא האט דאס האבן זיי עס צוגעבינדן צום בעט צו די כרעי המיטה, דאס איז געווען די הייליגסטע זאך, א אידישע בעדרום איז דער קודש קדשים, און ער האט אים מוסר געזאגט, ער האט געזאגט ליסען ווי מעסט ער איין די. בחור, אקעי, יו העוו טו אנדערסטענד, איט העס טו סטאפ, און ביי דיר דארף זיך עס אויך סטאפן ווייל דו גייסט באלד חתונה האבן. און נאכדעם זאגט ער אים, קוק הער, כ'וועל מיך אויסרייבן דא יעצט מיט דיר, און וועל איך בלייבן מיט זרע היינט ביינאכט, כ'וועל וועלן וואוינען מיט מיין ווייב, און אז ס'איז אנגעשטעקט מיין אבר מיט דיין זרע, וועסטו דאך מיר געבן די קינדער. ער האט עס אים מסביר געווען, באט די אינגערמאן האט עס נישט געקענט מער נעמען, הי ווענט אוט, ענד הי טאלד אס אלל די סטארי. יעצט, מיר איז נישט אינטערעסאנט יענעמ'ס בעדרום סטאריס, איך וויל נאר איין זאך, רבותי, דארף מען זייער וואטשען ווייל דאס קען געשען צו יעדן. מוהרא"ש האט חתונה געמאכט בעיביס און עס איז געגאנגען נאך די חתונה, זיי האבן זיך געטוישט די ווייבער אזוי ווי בויפרענדס און גורלפרענדס, נעבעך א מחיה, א גוטן א פרייליכן שבת.